די וואך לייג איך אויך ארויף פון אנדערע מענטשן וואס זיי האלטן פון אסאך זאכן וואס איך געב מיין מיינונג. איינע פון די זאכן איז בערך צוויי וואכן צוריק האט מען געוואלט אבדאקטן א קליין מיידל אין בארא פארק און ס'איז שטיל געווארן. איך האב געוואלט וויסן צו ס'מוז געשען אזוי ווי די מעשה מיט דעם לוי אהרן וואס האט געהארגעט דאס יונגל נאר דעמאלטס ווערט א טומל. דאס איז וואס דער עולם האלט אז אונז זעמער. פאלש צו אונזערע קינדער און צו די קאמיוניטי, כ'וויל עטס זאלטס אויסהערן וואס מענטשן האבן צו זאגן, אין די זעלבע צייט וויל איך אויכעט לאזן הערן איינע פון די מענטשן וואס געבן ארויס זייער וויי געשריי, אזוי ווי איך האב שוין געזאגט מאטא פראנק איז א רשע מרושע ער איז מקרב דעם לעזער בערלאנד ער לויפט אים נאך מיט אלע זיינע מענטשן און ס'איז א מורא'דיגער אומגליק און ס'איז א שאנדע פאר כלל ישראל, יעצט הערטס אויס וואס אנדערע זאגן. איך וויל דא אביסל רעדן צו די אינגערמאן, איך הער אז אויף וואטסעפפ איז דא א אינגערמאן וואס בעשט מיך, כאצקעלעוויטש, קום לאמיר זיך אביסל אדורך שמועסן, זענט איר גרייט זיך אדורך צו שמועסן? זונטאג פרשת מקץ, יא מען האלט שוין מער ווי א וואך, מען האלט שוין ביי דינסטאג פרשת ויגש, באט זונטאג פרשת מקץ האט מען ווייטער געוויזן,

מען האט נאך אלץ נישט מורא אפילו מען האט געכאפט דעם מערדער פון קלעצקי. רבותי ס'איז געווען א מעשה, זונטאג פרשת מקץ האט איינער געטרייט צו אבדאקטן א קליין אידיש חסידישע מיידל, למעשה די ענד פון די סטארי איז די מיידל איז שנעל אריינגעלאפן צו די עלטערן און דערציילט פאר די עלטערן וואס איז יעצט געשען מיט איר, א טאג דערנאך א טאג דערנאך קומט די גוטע נייעס, סיקסטי סיקס פריסינקט האט געמאכט אן ארעסט. פארשטייט זיך, וואס געשעט נאך די ארעסט? נישטא קיין אינפארמעישן, מען לאזט נישט וויסן ווער, וואס, ווען. יעצט צו די אינגערמאן וואס בעשט מיך אויף די אינטערנעט, לאמיך אייך פרעגן א שאלה, איז דאס געווען א גוי? וואס האבן די עסקנים מורא אז סיקסטי סיקס פריסינקט זאל ארויסגעבן עני אינפארמעישן אדער א בילד? נישט נאר דאס, אז מען ווייזט א בילד קען איינער זעהן דאס בילד און קען אפילו פארקומען אז איך קען דעם גוי און ס'נישט די ערשטע מאל ער טוט א קריים, אטאמאטיק זיין קריימס ווערן גרעסער. ס'קומען אפיר מענטשן זאגן איך דערקען דער גוי ער האט שוין געטון אזא קריים און אזא קריים. למעשה מען האט ארעסטירט איינעם א טאג נאך די אבדאקשען, מען לאזט ביז היינטיגע טאג דינסטאג פרשת ויגש לאזט מען נישט סיקסטי סיקס פריסינקט זאל ארויס געבן עני עני אינפארמעישן אבאוט די ארעסט, הו וואס איט, הו וואס ביהיינד איט, איז עס געווען א איד, איז עס געווען א גוי, ווער, וואס, וועלכע קאליר, לאמיר אייך פרעגן יונגערמאן וואס איר בעשט מיך אזוי וועגן דאסקאלאוויטש, לאמיר גיין שטייט, אויב איז עס געווען א גוי וואס האט מען מורא אז מען זאל ארויסגעבן די אינפארמעישאן ווער איז דער גוי, וואס, ווען, נאמבער טו, אזא ביטערע מעשה וואס מען האט געהאט מיט קלעצקי, קען נאך אלץ פארקומען אזא מעשה, וואס ווייזט דאס נאובאדי איז סקעירד טו גאו ענד אבדאקט א דזשואיש טשיילד אגען. איז עס א ביג פראבלעם? איטס א יודזש פראבלעם וואס בארא פארק האט, און וויליאמסבורג האט זיכער אויך די פראבלעם. אויב פון קלעצקי'ס מעשה האט זיך נאך קיינער נישט געקימערט און זיך געלערנט איי שוד בעטער נאט טאטש א דזשואיש טשיילד ביקאוז איי וויל בי ביי די ענד ארעסטעד. ס'איז א גרויסע פראבלעם. וואס מיינט דאס? נאובאדי איז סקעירד טו טאטש א דזשואיש טשיילד אין די דזשואיש קאמיוניטי. באט די ענד פון די געים איז ס'נישטא קיין טשויס צו זאגן אז ס'איז געווען יד ישראל באמצע. אויב האט מען אזוי מורא אז ס'זאל ארויסקומען עני עני אינפארמעישאן פון די ארעסט פון די עבדאקשאן אויף א קליין אידישע מיידל קען נישט זיין אנדערש ווי מ'מוז זאגן ס'איז געווען א איד ליידער, און מ'האט נעבעך רחמנות, מסתמא האט ער א ווייב מיט קינדער, און מ'איז געגאנגען מ'האט געזאגט ציק די ציק, פוט איט אנדער די ראג, לאמיר עס לייגען אונטער די קארפעט, און ס'איז געווארען שטיל, אז מ'רעדט ניטאמאל דערפון, ס'איז אזוי ווי עס איז א קלייניגקייט וואס דא איז געשען, א קלייניגקייט. לאמיר אייך פרעגן אינגערמאן, און טאמער וואלט זיך דאס געענדיגט ביטער, יוי מען וואלט געוויינט ס'וואלט געווען א סוירטש און מ'וואלט געטראפן נאכאמאל א פארשניטענע קינד. וואס מען ווארט מען זאל וויינען וויל מיר אונז נישט וויסן ווער איז געווען אנדער די אבדאקשן טו טריי טו אבדאקט א דזשואיש גירל. און לאמיר אייך פרעגן זענען אונזערע קינדער סעיף? נאך האב איך נאך א קשיא צו אייך קען נישט די זעלבע זאך געשען ווען מוסדות פּושען, באַט פּושען! און סטראַשענע קינדער, טאָמער זיי ברענגען נישט אַרײַן כך וכך אַזויפֿיל געלט, וועלן זיי ווערן געפּאַנישט, אָדער זיי באַקומען נישט קיין פּרעזענט. סאָ די מאַמעס האָבן נישט קיין טשויס און מוזן לאָזן גיין קליינע קינדער שלא טעמו טעם חטא צו דאָרס אָף סטרעינדזשערס. קען מען זיי נישט דאָרט אַבדאָקטן? דאָז איט מעיק סענס? אז קליינע קינדערלעך דרײַ יאר פֿיר יאר פֿינף יאר גייען נאך געלט ביי דארס אוו סטרעינדזשערס? ווי לאנג דויערט פון ווען א מענטש עפענט א טיר ביז ער געט א כאפ א קינד און ער פארמאכט אים דעמאלט די קינד קען אפילו נישט שרייען רבותי דו ווי קעיר אן אווער טשילדרען אר דאנט ווי? און די יונגערמאן וואס איך הער ער בעשט מיך וועגן די עסקנים. ווער איז געווען דער וואס לאזט נישט סיקסטי סיקס פריסינקט ארויסגעבן אינפארמעישן? ס'קען נאר זיין עסקנים. יעצט גיימער ווייטער. די נאמען מאיר דאסקאלאוויטש איז געווען א פעימאס פעימאס נאמען, פונקט ווי מ'קען די נאמען קאן עדיסאן, פונקט ווי מ'קען די נאמען קי-ספען, פונקט ווי מ'קען די נאמען ספרינט מיט ווערייזאן. אזא פעימאס נאמען איז געווען די מאיר דאסקאלאוויטש, די לעוועל טרי סעקס אפענדער. נישט געווען א איד אויף דער כדור הארץ וואס האט נישט געוואוסט פון די נאמען צו זאגן, וואס האט נישט געוואוסט וואס ער איז, א סכנה'דיגע יונגערמאן, א קראנקע יונגערמאן, פאר אזא דעינדזשער פאר סאסייעטי. און קיינער האט זיך נישט געקימערט וויפיל קינדער ער האט מאלעסטעט, האט מען אים נאך אלץ געלאזט אויפן גאס. דאס האבן געטון אונזערע רבנים, רוב פון בתי מדרשים, עסקנים, אלע שיינע אידן, קיינער האט זיך נישט געקימערט אים אראפצונעמען פון גאס אפילו. ער האט זיך מודה געווען אויף ביי די סעקס קריים יוניט אויף אודיא און ווידיא, איי רימעמבער סיקסטי טשילדרען ביי פעיס ענד ביי נעים הו איי פערסענלי מאלעסטעד, רבותי מען רעדט דא זעכציג קינדערלעך שלא טעם טעם חטא האט ער זיך מודה געווען אז ער האט זיי נאך אין קאפ ביי פעיס ענד ביי נעים ער געדענקט זיי אזוי שטארק.

זיצט דא א רב מיט א שיינעם בלויע פידזשאמע בעקיטשע, א מולטי מיליאנערישע חנוכה מנורה, אבער א פיס, אבער א פיס, שיינע בלויע בעקיטשע מיטן שטריימל, ער זיצט ביי זיין טייערע חנוכה מנורה, פארשעי'ער רב, רבי חיים לייביש ראטנבערג, האט זיך מודה געווען אין יענע צייטן, אז ביי אים אין בית מדרש איז דא פיר קינדערלעך וואס ער האט פערסענעלי זיי טעריבעלי מאלעסטעד, וואס האט געטוהן די פעדזשאמע רב וואס גייט מיט אלע קאלירטע פעדזשאמעס און ער זיצט מיט א שיינעם טייערן מנורה אזא פיס ביי די סקווערע רבי'ן, ער חלומ'ט ער גייט אמאל זיין א שטערן זעהער, ער ווארפט שוין עפלעך שמחת תורה, ער האט די שערות נאך נישט צייט אים אראפ צו נעמען פון די גאס, נע, ס'ברענט נאכנישט, ס'איז נאכנישט די ריכטיגע צייט. אזוי געווען אין מאנראו, אזוי געווען אין מאנסי, אזוי געווען אין וויליאמסבורג, אזוי געווען איבעראל, ער האט איבעראל אנגעקלאפט אין אלע קלאנקעס, ער האט נישט איבערגעלאזט ערגעץ א ריינע פלאץ. קיינעם קיינעם איז נישט בייגעפאלן, איטס טיים טו סטאפ הים, איטס טיים טו סטאפ הים. קיינעם איז דאס נישט בייגעפאלן. געקומען איין טאטע, איין משוגענער, איין משוגענער, אים אראפגענומען פון גאס. רבותי אין די זיבן אכט יאר, קיין איין קינד איז נישט געווארן מאלעסטעד דורך אים. קען זיך איינער פארשטעלן סארא פרייד די טאטע האט יעדן טאג וואס ער שטייט אויף האט מען גערודפט דעם טאטן. מען האט אים צענומען, מען האט אים נישט סופארטעד, מען איז געקומען אין קאורט העווי סופארט פאר די מאלעסטער, מען האט אים געברענגט אבער דער יונגערמאן וואס האט אפגעשטעלט די שפיכות דמים די מאיר דאסקעלאוויטש, ניטאמאל פאשייער רב די פידזשאמא רבי, קיין איינער אין מאנרא פון רבנים דיינים, קיין איינער פון מאנסי וואס מ'איז געקומען מיט די.

ווי זענען געווען די זעכציק טאטעס? יעדער איינער פרעגן, ווי זענען געווען די זעכציק טאטעס פון די זעכציק וויקטימס וואס ער האט זיך מודה געווען אים אפצושטעלן? איין טאטע האט אים אפגעשטעלט. טייערער אינגערמאן, איר קענט מיך בעשן, יעצט לאמיך דיר דערציילן נייעס. מאיר דאסקאלאוויטש האט זיך איינגעגעבן ביי זיין פאראל אפיסער, ער וואוינט אין מאנסי, אין פאמאנא ניו יארק, אין א פאר בעדרום דירה, וואס דארף ער א פיר בעדרום ווען ער איז שוין געגט אויך און ער האט נישט קיין קינדערלעך, ער גייט אם ירצה השם האבן גענוג בעדרומס צו מאלעסטן גענוג קינדער אין מאנסי, ווי וואס וועט יעצט טוהן

ער גייט האבן פֿאר בעדרומס, פֿיר שלאף צימערן, צוויי גרויסע טוילעטס מיט וואנעס מיט שאוערס, ער גייט צאלן צוויי טויזנט זיבן הונדערט און אַכציק רענט, ווי גייט ער קענען דאס באצאלן מוז זיין איינער העלפט, נאכאמאל ער גייט צאלן רענט צוויי טויזנט זיבן הונדערט און אַכציק. און וואס זאגט מען, דער באלעבאס וואס דארף עס פאר אים פארדינגען קעירט נישט אויף גארנישט ער דארף נאר זעהן די געלט, ער קעירט נישט אויף וועם ער פארדינגט די דירה אפילו מען רעדט דא פון א לעוועל טרי סעקס אפענדער. יעצט לאמיר זעהן דער אינגערמאן זאל מיך בעשן גאנץ מאנסי, איר זאלט וויסן ביי ענק אין מאנסי זיצט יעצט א לעוועל טרי סעקס אפענדער מאיר דאסקאלאוויטש וואס ער האט זיך מודה געווען פאר מאלעסטן איבער זעכציג תינוקות של בית רבן, לאמיר יעצט זעהן וואס פארשע רופט דער פידזשאמע רעבע וואס האלט די גרעסטע מוסרים אינעם בית מדרש אזוי ווי שטערן וואס האט ליידער אריינגעלייגט אזויפיל אידן אין תפיסה און מען האט עס געלאזט וויסן פאר רבי חיים לייביש ראטנבערג ער קערט נישט דער שטערן די גרעסטע מוסר שבדורנו ווייל ער געבט אים געלט אין בית מדרש ער האלט די גרעסטע מוסרים אינעם בית מדרש. דאס איז כשר. אבער די גרעסטן מאלעסטער האט ער נישט געוואלט אראפנעמען פון גאס. נאך פיר קינדער זענען געווען מאלעסטעט ביי אים אין בית מדרש. רבותי, תושבי מאנסי. אגען מאיר דאסקאלאוויטש לעוועל טרי סעקס אפענדער האט זיך איינגעגעבן פאר זיין פאראל אפיסער ער וואוינט אין מאנסי אין פאמאנא ניו יארק אין א פאר בעדרום דירה מיט צוויי גרויסע טוילעטס מיט שאוערס מיט וואנעס. ער איז א לעוועל טרי סעקס אפענדער און רבותי זייטס געווארנט עטס ווייסט אלע מען ווארנט ענק יעצט און יעצט לאמיר זעהן צו די אינגערמאן וואס בעשט מיך צו די עסקנים וועלן דא עפעס טוהן אז מען האט נישט ארויס געבן קיין שום אינפארמעישאן פון סיקסטי סיקס פריסענט ווער ס'געוואלט עבדאקטן א מיידל וועט מען כאטש דא עפעס טוהן? כ'לאז ענק וויסן די קינדער אין מאנסי זענען אלע אין דעינדזשער ס'הייסט דאכט זיך ער ארבעט אין א ספרים סטאר, ער דרייט זיך פראנק און פריי אין מאנסי, אבער דער טאטע דער הירא וועט שוין גארנישט טוהן פאר ענק, ער האט שוין געטוהן ענקער גארביטש, יעצט דארף מאנסי טוהן די גארביטש. סאו צו די אינגערמאן וואס בעשט מיך, איים סאו פראוד אז אין אכט יאר איז קיין קינד מער נישט מאלעסטעד געווארן דורך מאיר דאסקאלאוויטש, סאו קאוד יו סטיל בעש מי? ארנט יו אשעימד טו בעש מי? איך האב געהאט א זכיה די איינציגסטע איד אן די פלענעט וואס האט געהאט די קארעדזש אראפצונעמען אזא מאלעסטער. נישט די פידזשאמא רבי ר' חיים לייביש ראטענבערג, נישט די רבנים אין מאנסי צו אין סקווער צו אין מאנראו, קיינער האט אים נישט געוואלט אראפנעמען, און נישט פאפענער רבי. נישט פאפענער רבי וואס האט דאס געוואוסט, נאר פאפענער רבי האט אים סופארטעט געהאלטן ביי זיך אין בית מדרש ווען ער האט עס געטון, און געשיקט סופארט אין קאורט יעדעס מאל עס איז געווען א קאורט קעיס. איין משוגענע טאטע האט געהאט די קארעדזש, איים פראוד צו זאגן, יעדן טאג וואס איך וואק אויף די וועלט, אין מיין זכות איז קיין איין קינד מער נישט מאלעסטעט פון די לעוועל טרי סעקס אפענדער. איך זיץ נישט ביי די פעדזשאמע רבי מיט א מולטי מיליאנערישע מנורה, איך ווארף נישט קיין עפלעך שמחת תורה אזוי ווי די פידזשאמע רבי, איך לויף נישט ארום מיט קאלירטע פידזשאמעס ווי די ר' חיים לייביש ראטענבערג, איך האב אראפגענומען א לעוועל טרי סעקס אפענדער פון די גאס און איך פראווע יעדן טאג, הודו לשם כי טוב כ'האב עס געטון, יעצט ווער ס'וויל קען מיך בעשן וויפיל מ'וויל, האטס מיר אלע א פרייליכן חנוכה און א שמחת תמיד.
א פרייליכן חנוכה און א פרייליכן זאת חנוכה צו כלל ישראל, כ'האב א קשיא,
געפרעגט דעם אינגערמאן וואס האט געבעשט דעם טאטן דעם היראו וואס האט אראפגענומען דער אינגערמאן וואס איז געווען באוואוסט איבער גאנץ כלל ישראל פאר די מסוכנ'דיגסטע יונגערמאן אויפן פלענעט, ווען קיין איין רבי, נישט פאפענע רבי, די חסידות ווי ער האט באלאנגט האט אים גאר געהאלטן אין בית מדרש ווען ער איז געווען מסוכן'דיג צו. רבי חיים לייבוש ראטנבערג וואס מ'רופט אים פידזשאמעס, וואס האט ביי אים פערזענליך מאלעסטעט פיר קינדער ביי אים אין בית מדרש, צו אנדערע רבנים צו מאנראו צו אין סקווער וכו' וכו', קיינער איז אפילו נישט בייגעפאלן עפעס צו טון און דאס אפצושטעלן, איז געווען איין הירא טאטע וואס האט געהאט די זכות דאס אפצושטעלן און ביז היינט אין זיין זכות זענען טויזענטע אידישע קינדער, סעיף און נישט מאלעסטעד. איין משוגענעם טאטן אבער איין הירא. כ'האב א קשיא צו פרעגן. ס'פארט ארום צוויי קליפס לעיטלי, צוויי קליפס, פון הרב ברלנד, פון הרב ברלנד די משפיע פון ברסלב, וואס אויף אים איז דא אסאך טענות פון מענטשן טענה'ן ס'האט בא'עוול'ט זייערע פרויען צו זייערע קינדער, און אנשטאט איינזעהן ער איז טאקע א משוגענער בריה וויאזוי ער איז אנטלאפן פון איין לאנד צום צווייטן ווי א ווילדער איז ער אנטלאפן, די חילול השם וואס איז געווען די אלע צייטן. מ'האט געמיינט זיכער אז ברסלב גייט זיך פון אים געזעגענען, ער גייט מער נישט זיין דער משפיע פון ברסלב, און ברסלב האט דעמאלס געזונגען ס'איז גאר א חילול השם פאר זייער חסידות. פארט יעצט ארום צוויי שוידערליכע קליפס. איינס איז א קליפ ווי הרב בערלאנד שמירט אן קליינע קינדער, מיט אויל, סופאוזעטלי אויל פון חנוכה, אבער צוצוקוקן וויאזוי ער שמירט אן דאס קינד, ער לייגט אריין נאכאמאל די פינגערס און אין די העמד, ער שמירט נאכאמאל און ער שמירט נאכאמאל, ער שטופט אריין די פינגערס און ער האלט עס אריין און ער האלט עס אפי' דריי פיר פינף מאל, ער שטופט נאכאמאל אריין זיינע פינגערס, ער באשמירט דאס קינד, איינמאל דאס קינד איז שוין אזוי. באנעצט מיט די אויל, כאפט ער א ראול מיט פעיפער טאוועלס און ער נעמט זיך ווישן דאס קינד, בקיצור מען זעט איין זאך ער נאך נישט פערטיג מיט די יונגעלע, עס האט אים אזוי באליבט דאס יונגעלע, ער באשמירט אים און נאכדעם באווישט ער אים. ווי איז בכלל דא טאטעס זאלן נאך וועלן לאזן זייערע קינדער זאלן ווערן געטאטשט ביי אזא מין מענטש ווי רב בערלאנד? ס'איז אזוי ס'איז אזוי שאקירט! צוצוקוקן ווי טאטעס שטופן צו זייערע קינדער זאלן ווערן באשמירט דורך אזא פארשוין. נאכדעם איז נאך דא נאך א שוידערליכע קליפ. ס'איז זאת חנוכה. מ'האט געמאכט א גאנצע צערעמאניע מיט הרב בערלאנד. און מ'האט צוזאמגערופן אלע זיינע פערדן, זיינע חסידים, און ווער טאנצט מיט אים? שאקינג, גאר דער בעל משפיע פון ברסלב, מאטא פראנק. מאטא פראנק וואס האט פון אנפאנג זיך געטרייט צו דערווייטערן פון אים גאר ער טאנצט מיט אזא התלהבות אויפן סטעידזש מיט רב בערלאנד מאטא פראנק לאמיר אייך פרעגן איר פלעגט דאך קומען קיין אמעריקע ביליאן מאל א יאר. איר פלעגט קומען קיין וויליאמסבורג אין די שטיבל אויף פען סטריט, איר פלעגט זיצן נעקסט צו די וויקטעם פון דאסקאלאוויטש, צו די וויקטעם וואס מ'האט אים אזוי בא'עוול'ט זיין לעבן, איר פלעגט אים אריינקוקן אין פנים אריין, איר האט דאך יא געזען וואס דאס מיינט א וויקטעם, איר האט דאך יא געזען ס'איז א קריפל, איינער וואס איז גאר געווען א וויקטעם ביי דאסקאלאוויטש, ווי, און וויאזוי אזא וויקטעם קוקט אויס.

פונקט אזוי ווי מ'האט געטון ווען די מעגא חזיר דאסקאלאוויטש איז געקומען אין קאורט און פאפענער רב האט געשיקט פולע סופארט, נישט נאר דאס זיי פלעגן אריינקומען אין די קאורט צימער אריינקוקן אין די וויקטימ'ס מאמע'ס אויגן און געלאכט הא ס'איז געלונגען, אזוי פלעגט מען אריינקומען אין קאורט ביי דאסקאלאוויטש'ס קעיס, מ'איז אריינגעקומען צו די מאמעס פון די וויקטים און געלאכט אין איר אויגן אריין הא הא ס'איז געלונגען. רבותי, מאטא פראנק! וואס איטס סאו שאקינג אז מען גייט מען רופט צו טויזענטע מענטשן מען מאכט פאר זיי זאת חנוכה פארברענגען מיט וועם מיט רב בערלאנד און גאר דער בעל משפיע מוטא פראנק די ווי ברסלב'ע שטערן זיי גאר טאנצן מיט אזא התלהבות פאר בערלאנד כאילו מען שרייט אויס זה קלי ואנוהו וויקטעמס אונז האבן ענק אין באד וויקטעמס עטס קענטס בלוטיגן וויקטעמס אונז האבן ענק אין דרערד.

פון עפעס א בעל מחלה וואס זאגט פאר זיינע בחורים אפילו בחורים זענען פוגע בברית קודש זאל מען זיך נישט מייאש זיין ס'איז גארנישט מען דארף נאר קומען ראש השנה קיין אומאן און דער רבי וועט ענק ארויסשלעפן פיאות משאול תחתית. ס'איז נישט דא קיין באשעפער, מען קען טון וואס מען וויל, ס'איז א פרי קאנטרי, ס'איז א נייע תורה, רבותי, ס'איז געווען א נחמן מברסלב, דאנט ווארי, דו וואטעווער יו וואנט, קענסט אפילו בלוטיגען וויקטימס, קענסט הייסן הרב ברלנד, מאטא פראנק וועט קומען.

ווי ביסטו געגאנגען אזוי ווייט? ווי האסטו איינגעזען אז דו האסט געדארפט זיין דער וואס טאנצט מיט רב בערלאנד ווען ס'זיצן וויקטימס און וויינען האט אונז בא'עוול'ט דאס לעבן און איר האט געוויזן הו קעירס? ברסלב איז ברסלב און מיר געבן נישט קיין דעם פאר קיינעם און אזוי וועט עס זיין. ביסט א וויקטים קענסטו גיין אין דער ערד אריין, זאל הרב בערלאנד ענק האבן בא'עוול'ט דאס לעבן, איך שטיץ אים, איך סופארט אים, איך טאנץ מיט אים ווען ענקער בלוט וועט זיך גיסן ווי הפקר לאדמה, אזוי ווי ס'גיסט זיך די בלוט ווען מ'שחט די כפרות פאר יום כיפור און מ'מאכט, מ'דארף מאכן כיסוי הדם. מאטא פראנק, איך געדענק נאך איר זענט געזעצן אין אמעריקע אין פען סטריט ביי ווייט עוועניו אין וויליאמסבורג אין די שטיבל געזעצן לעבן אייך די וויקטעם, וואס איז פליצלינג געשען? גייט איר שטיצן הרב בערלאנד, טאנצן מיט אים אין אזא התלהבות? נישט נאר דאס, איר האט איינגעזען ס'איז א מצוה און נישט לאנג צוריק חתונה געמאכט אייער זון, האט איר אים געגעבן סידור קידושין. פלוצלינג, אלע מאלעסטערס זענען קדושים וצדיקים וטהורים. די וויקטימס, הו קעירס? זענען זיי פארקריפלט? אר דעי קריפלד פאר די לייף? הו קעירס?

איך דארף דאך נישט זארגן, זאגט מאטא פראנק, די רבי האט געזאגט מען דארף נאר קומען קיין אומאן אויף ראש השנה, און די רבי וועט דיך ארויסשלעפן ביים לאנגען פיאות פון שאול תחתית. רבונו של עולם, אינגערמאן וואס דו האסט מיך געבעשט אויף וואטסעפפ, ווייסטו בכלל וואס דאס מיינט צו זיין א וויקטעם? ווייסטו בכלל וואס דאס מיינט צו זיין א וויקטעם פון דאסקאלאוויטש? ווי ביסטו געווען? ווי געווען די רבנים וואס האבן געוואוסט, רב'ס, עסקנים, גוטע ידידים, אידן, מאמינים בני מאמינים, קיינער האט נישט געוואלט טון די שמוץ און געלאזט א מעגא מעגא אכזר אויף די גאס און צוליב דעם איז נישט נאר מיין קינד מאלעסטעד,

גייט און לייגט אראפ אזא מין טאנץ זאת חנוכה מיט רב בערלאנד, דא געט ער פאר רב בערלאנד זודיגע קושן ביי זיין זון'ס חתונה, איך האב אין באד אלע וויקטימס, איך האב זיי ליגן אין דר'ערד זאל זיך די בלוט גיסן פון זיי, מיין נאמען איז מאטא פראנק, אונז ווייסן מיר איין זאך, ס'איז נישט קיין פראבלעם וואס איך האב געטאן, ווייל די רבי צום סוף וועט מיך ארויסשלעפן ביים פיאות פון שאול תחתית, סאו איך ווייס נישט אז ס'איז ראנג, און אפילו ס'איז ראנג, די רבי וועט מיך נאך אלץ ארויסשלעפן פון שאול תחתית אפילו איך האב געפישט אויף אלע וויקטימס, איך האב זיי געלאזט בלוטיגען אונז האבן א רבי'ן. דער רבי הייסט ר' נחמן, און ווילאנג אונז האבן די נייע גאט ר' נחמן קען מען טון וואס מען וויל אפילו איך הייס מאטא פראנק. מאטא פראנק, קוק מיך אין די אויגן, זאג מיר וואס דא גייט פאר. וויאזוי האסטו זיך דערקייקלט אזוי נידריג? וויאזוי האסטו זיך דערקייקלט געגעבן זודיגע קושן יעצט זאת חנוכה? ביסטו געשפרינגען אויפן סטעידזש מיט רב בערלאנד מיט זיין טלית, עס זעהט דאך אויס ווי א לא עלינו'ניק, דו האסט געפילט מען דארף האבן אין בוידעם די וויקטימס זאלן זיי בלוטיגען זאלן זיי זיין פארקריפלט מיטן לעבן, אונז האבן א רבי'ן ר' נחמן מיר ווייסן פון גארנישט אנדערש, מען קען טון וואס מען וויל בלוטיגען אידן. זיי קומען קיין אומאן און דער רבי וועט אונז ארויסשלעפן פון שאול תחתית סאו אפילו אונז האבן פוגם געווען הונדערט מאל בברית קודש. רבונו של עולם, אידן, אידן, די זעלבע זאך, מען האט שוין פאר צוויי וואכן, מען האט געוואלט אריינכאפן א מיידל אין א קאר, ווער ווייסט וואס די פלאן איז געווען, לאזט מען אין בארא פארק נישט ארויסגעבן ביי סיקסטי סיקס פריסינקט ווער איז געווען די פארכאפער וואס האט געטרייט צו פארכאפן דאס מיידל איז שוין ווייטער געווען יד ישראל באמצע לאמיר נישט פארגעסן קאלעצקי'ס מערדער איז אויך געווען א איד ווי איז דא איין איד צו שרייען אונז וויל מיר פון סיקסטי סיקס פריסינקט ארויסבאקומען אלע אינפארמעישאן פארוואס האט מען עס באהאלטן און ס'איז שטיל געווארן און קיינער וועט קיין אינפארמעישאן נישט ארויסבאקומען הו וואס ביהיינד די אבדאקשאן אוו דיס חסידיק גערל זונטאג פרשת מקץ. רבותי לאמיר זיך אויפוועקן לאמיר זיך אויפוועקן נישט לאזן קינדער אידן בלוטיגן ווען זיי בלוטיגן וויינען האט מען בעוול'ט די לעבן. טאנצן דא אפאר רשעים און אלעס אין די נאמען פון רבי נחמן מברסלב. איך וויל וויסן צו מאטא פראנק האט אמאל געסעיווט א וויקטעם. איך וויל וויסן וואס מאטא פראנק האט געטון אמאל פאר א וויקטעם. נאר טאנצן מיט די מעגא פעדאפייל הרב בערלאנד און האבן אין בוידעם אלע וויקטעמס. מאטא פראנק שעים אן יו! וויאזוי האסטו זיך דערקייקלט אזוי נידריג? רבונו של עולם, מאטא פראנק! על הכיפאק מאטא פראנק. איזה בושה לך. איזה בושה לך. אזוי צו טוהן פאר וויקטימס. אין א הייליגן טאג ווי חנוכה ווי זאת חנוכה גאר אין אזעלכע הייליגע טעג. ווי אזוי וועסטו יעצט גיין און לערנען. אין די נאמען אין די ספרים פון רבי נחמן ברסלבער פאר מענטשען. דו האסט דיך מיט דעם אראפגעברענגט גאנץ ברסלב האסטו אראפגעברענגט אין די אדמה. יעצט קענסטו שוין שרייען דער רבי וועט אונז ארויסשלעפן פון די פיאות פון שאול תחתית ראש השנה. איטס א פעיק פאוני פראוד חסידות. א כופרישע חסידות. א בלוטיגע חסידות. א גארבידזש חסידות. אין דראג סענטער אין אומאן. א דראג צענטער און מען גייט פארקויפן די פושקעלעך, ווי די די ניגון דארטן אומאן ראש השנה, מען פארקויפט די פושקעלעך, אה די פושקעלעך סתמים. ר' מאטא פראנק האט מיר א פרייליכן חנוכה און א שמחת תמיד, איזה בושה לך. מאטא פראנק, שעים אן יו, וואט איז דיס. א פרייליכן חנוכה און א שמחת תמיד.